פֿונדעסטװעגן פֿאָרט אַ ייִד. איר װײסט, מײדל, האָט לעװין געזאָגט צו ציװיען, די פֿרױ מיטן קױש, װאָס מיר האָבן זי צוגעפֿירט אין תּל-אָבֿיבֿ, גײט מיר ניט אַרױס פֿון זינען. ציװי האָט אים אָנגעקוקט מיט שטאַרקער פֿאַרװוּנדערונג. זי האָט פּשוט ניט פֿאַרשטאַנען װאָס ער האָט צו דער פֿרױ מיט דער אױסגעלונקענער פּלײצע און מיטן קױש. זי האָט אַ מורמל געטאָן. די פרוי איז א פרוי וואס ארט אייך די פרוי. לעווין האט געהאלטן דאס רעדל פון אויטאמאביל, האט אים גערירט מיט נערוועזע באוועגונגען וואס עס איז גארניט געווען לעווינס שטייגער, און האט גערעדט צו ציוויען אז זי זאל פארשטיין, שטעלט אייך פאר מיידל, אז עמיצער זאל קומען צו אייך און אייך זאגן אז אייער זיידע דער בריסקער דיין איז שטילערהייט געווען א משומד, וואלט עס אייך געארט?

ציוויע האט לחלוטין ניט פארשטאנען וואס ער רעדט און זי האט א טראכט געטאן אז רחל איז געווען גערעכט ווען זי האט אים אנגערופן א רואה ואינו נראה און מען קען זיצן מיט אים אויף איין שטול און אים ניט פארשטיין. זי האט שוין כמעט חרטה געהאט וואס זי איז מיט אים ארויסגעפארן אין גליל. חיפה האט זיך א הויב געטאן פאר זייערע אויגן מיט דער גאנצער ווייסקייט און פרייליכקייט פון א בארגיקער שטאט.

שלמה שפירא איז נישט ארויס פון מצרים. אומגעריכט איז יאיר אנגעקומען אין תל שרה, ווען יקותיאל, דער אנטרייבער פון אויטאבוס, האט אים אראפגעלאזט ביים טויער פון נייעם דארף און האט אים געוואונטשן חג שמח.

שרה שיינגאלד איז געשטאנען מיט א הייסן עמער וואסער און האט געוואשן דעם גאניק פון איר שטוב לכבוד יום טוב. יאיר האט זיך בשום אופן נישט געקענט דערמאנען ווער די פרוי איז און האט זיך געוואונדערט וואס זי ווייס אזוי גענוי צו ער דארף קומען צו ניט. שרה שיינגאלד האט אים ניט געלאזט צופיל צייט אויף טראכטן. איך העלף דער גברת ציפורה אין דעם פאלקס הויז, עס איז דארט פארהאן א שיין ביסל ארבעט, אהה, נאך א פארזאמלונג דארף מען ראמען און ראמען, וויפיל מען לערנט זיי ניט תרבות, קולטור, ווארפן זיי נאך אלץ די שאלאכץ פון די יאדערן אויף דער ערד, און דער שטויב? פֿון דער גאַנצער וועלט דער שטויב ליגט אין פֿאָלקסהויז. יאיר האָט אָפּגעוואַרעמט די פֿיס אויפֿן שטיין און האָט זיך געלאָזט גיין אַ באָרוועסער צום פֿאָלקסהויז. חג שמח! האָט אים שׂרה שיינגאָלד נאָכגערופֿן. חג שמח! האָט איר יאיר געענטפֿערט און האָט צו איר פֿריינדלעך אַ שמייכל געטאָן ווי צו אַן אייגענעם מענטשן. יאיר! האָט ציפּורה אויסגערופֿן, ווען יאיר איז אַרײַנגעקומען און די אויגן זײַנען בײַ איר פֿול געוואָרן מיט טרערן פֿון אומגעריכטער פֿרייד. זי האָט דערזען זײַנע באָרוועסע פֿיס און האָט אים געזאָגט מיט געבייזער, אַרומנעמענדיק אים. ביסט מקנא דעם טאַטן? דו ווילסט אויך קריגן רעוומאַטיזם אין די פֿיס? איינער איז ווייניג פאר מיר. אין צווייטן צימער איז אויפן אייזערנעם בעטל פון דער גרינער דעקע געזעסן אלכסנדר און האט געהאלטן די פיס אין א שיסל הייס וואסער. ער האט דערהערט אז יאיר איז געקומען האט ער א רוף געטאן, בן יחיד! קום אריין בן יחיד! יאיר האט זיך אוועקגעזעצט ביים טאטן אויפן בעטל און האט אים ארומגענומען. ציפורה האט געזאגט מיט א קורצן געלעכטערל, נו, ביידע דארפט איר ווייקן די פיס, ער פון ווייטאגן און דו פון דער בלאטע אין תל שרה. ציפורה האט געהאט הנאה פון דערמאנען תל שרה, ס'איז דער דארף וואס איז איר דארף, אפילו די בלאטע אויף יאיר'ס פיס האט זי ניט פארגעסן צו באצייכענען, ס'איז די בלאטע פון תל שרה. ציפורה האט געבראכט א שיסל ווארעם וואסער און יאיר איז געזעסן לעבן טאטן און האט געוואשן די פיס. פארוואס האסטו ניט מיטגעבראכט ציוויען אויף יום טוב? האָט ציפּורה אַ פֿרעג געטאָן, מיר װאָלטן דאָ געהאַט אַן אָרט פֿאַר איר, אַ מײדל אַלײן, װוּ װעט זי זײַן יום-טובֿ? יאיר האָט אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ און האָט געענטפֿערט, פּאַטשנדיק מיט די פֿיס אין װאַסער, ציװיע איז אַװעקגעפֿאָרן אין גליל. לעװין האָט זי מיטגענומען, זי זאָל זען דעם גליל. גוט, האָט אַלכּסנדר אַרױסגערעדט, און קײנער האָט ניט פֿאַרשטאַנען צו װעמען עס באַציט זיך דער גוט, צו ציװיען, צו לעװינען אָדער יאירן. אלכסנדר האט געריבן מיט די פינגער די קני וואס האבן אים וויי געטאן און האט צוגעגעבן, א מענטש מוז געפינען אן ארט וואו אוועקצולייגן זיין יום טוב, מען האט זי ניט גערופן ערגעץ אנדערש, איז זי אוועקגעפארן אין גליל. יאיר האט געשוויגן. ציפורה האט ארויסגענומען פון קעשענע דעם בלייפעדער, האט אויף אים א קוק געטאן, ווי זי זאל דארפן עפעס פארצייכענען, און האט אים צוריק אריינגעלייגט, ווי זי טוט עס געווענליך ווען זי איז פון עפעס צעטראגן.

זאָגט מיר, גבֿרת ציפּורה, איר האַלט מיך פֿאַר אַן אָרנטלעכן מענטשן, האַ? איצט גלײבט איר שױן, אַז איך בין שלמה שאַפּיראָ, ניט קײן שלעפּער פֿון געבױרן-טאָג אָן, האַ? איך האָב געזאָגט, אַז איך בין אַ ציגעלניק? בין איך אַ ציגעלניק צי אַן אָפּנערער, האַ? איך פֿרעג אײַך. ציפּורה האָט זיך צוגעקוקט צו אים און האָט געשװיגן. זי איז אַרײַן אין קיך און האָט אים געבראַכט אַ גלאָז פּאָמעראַנצן-זאַפֿט. טרינקט שפירא האט זיי עם געזאגט, איר זענט ניט קיין שלעפער און איר זענט ניט קיין אפנערער, אנטקעגן וואס זאגט איר דאס? שפירא האט פאמעלעך געזופּט פון גלאז, ווי עס זאל עם זיין שווער צו שלינגען. דער ביינדל פון גארגל האט זיך ביי עם געהויבן אראפ און ארויף ביי יעדער שלונג. פון צווייטן צימער זענען אריינגעקומען אלכסנדר און יאיר. יאיר האט דערקאנט שפירא'ן און האט ביי אים געפרעגט וואס עס איז געווארן מיט דער ציגעלני וואס ער האט געוואלט בויען. שפירא האט אים געענטפערט פונקט ווי ער האט געענטפערט ציפורין מיט א פראגע, זאגט מיר אדון יאיר, מען מעג מיך אריינלאזן אין א אידישער שטוב? איך וועל ניט אראפשלעפן דעם סערוועט פון טיש? איך בין א מענטש, איך בין א שלעפער. אלכסנדר איז געשטאנען, האט געריבן די קני וואס האט אים וויי געטאן, און האט זיך צוגעהערט צו שפירא'ן. ציפורה האט אויפגעקלערט דעם מאן. דער איד איז אן עולה חדש, ער איז געווען אין טאלטילא, ער איז א ציגעלניק, ער וויל מאכן א ציגעלני. אלכסנדר האט פיל באדייטנדיג אויפגעהויבן די ברעמען. אָ! שלמה שפירא האט ארויסגענומען פון קעשענע א פאפיר און האט עס דערלאנגט ציפורין. ציפורה האט עס איבערגעליינט, האט איבערגעגעבן דאס פאפירל יאיר'ן און האט געזאגט, איך הייב ניט אן צו געדענקען קיין מעשה מיט קיין צוקער. יאיר איז רויט געווארן. יע יע, איך געדענק, צוויי פונט צוקער האט מען ביי אים געפונען אין געצעלט.

צפורה האָט אויף מיר אַ קוק געטאָן מיט פֿאָרװוּרף און האָט אַ ריר געטאָן אין האַנט דאָס פּאַפּירל, װי זי זאָל ניט װיסן װאָס צו טאָן דערמיט. שפּיראָ האָט זיך אױפֿגעהױבן. יע, אַדון נח, איך װעל אים טאַקע גײן זען. איך װיל בײַ אים פֿרעגן די פֿינפֿטע קשיא, צו טאָר איך טאַקע קײן ציגל ניט מאַכן, אױב איך האָב פֿאַרקױפֿט אַ פּאָר פֿונט צוקער? אַדרבה, זאָל ער מיר ענטפֿערן אױף דעם. ציפורה האָט אַרױסגענומען דעם בלײפֿעדער פֿון קעשענע, האָט אױף אים אַ קוק געטאָן און האָט אים צוריק אַרײַנגעלײגט. הערט, שאַפּיראָ, האָט זי געזאָגט, איר װעט בלײַבן מיט אונדז אין תּל-שׂרה צום סדר. איר װעט זײַן בײַ אונדז דער ערשטער אורח אין תּל-שׂרה. מאָרגן װעט איר גײן זען נחן. הײַנט װעט איר מיט אים גאָר ניט מאַכן. שלמה שאַפּיראָ האָט געדרײט מיט דעם קאָפּ אױף נײן. עס איז ניט קײן יום-טובֿ בײַ מיר הײַנט, נישט קײן יום-טובֿ, גברת ציפּורה. אַן אורח דארף זיין יונטעוודיג, און איך, איך בין ניט ארויס פון מצרים, איך בין א קנעכט, א קנעכט פון מיין יידישן מזל צווישן אידן. יאיר האט זיך א ריר געטאן פון ארט. הער א געשיכטע מיט צוקער, ווער האט זיך געזאלט ריכטן אז דער צוקער זאל ניט צעגיין אין א יאר צייט? ציפורה האט ווידער אויף אים א קוק געטאן מיט פארוואורף פאר זיין שפאס. אבער יאיר האט ניט געשפאסט. איך װיל צוגײן מיט אײַך צו נחן, האָט ער געזאָגט. איר װילט אים זען? לאָמיר אים זען. איך האָב דאָך געפֿונען בײַ אײַך די צװײ פֿונט צוקער. דאַרף מען גײן לעקן די זיסקײט. יאיר און שלמה שאַפּיראָ זענען אַװעק און זענען אין דרױסן אַרײַן גלײַך אין דער בלאָטע, װי זײ זאָלן זי אין גאַנצן נישט באַמערקן.

אַ מיספֿאַרשטענדעניש, האָט אַלכּסנדר זיך אָנגערופֿן, אונטערשטרײַכנדיק דאָס וואָרט, איך האָב דיר שטענדיק געזאָגט, אַז אין קיבוץ האָדעוועט מען אָרנטלעכע קלעצער. נח איז אָרנטלעך ווי אַ קלאָץ. גלײַכהייט, פֿרײַהייט און גערעכטיקייט, און געשלאָסן די וועלט. אָט דאָס איז דאָס. און אַז אַ קלאָץ פֿאַלט דיר אין קאָפּ, מעג זײַן די ערלעכסטע קלאָץ, מאַכט זי דיר סײַ ווי אַ לאָך. איך האָב אַ סך לעכער אין קאָפּ דערפֿון. ווייס איך. פאר צוויי פרוטות א חטא האט ער אויף אים פארשריבן. די וואגשאל פון דער וועלט זאל אים שטיין אויפן פינטל. צוגענומען ביי א יידן זיין שטיקל יום טוב. איי, מיינע פיס. ער האט מיט אימפעט א רייב געטאן די קני וואס האט אים וויי געטאן. ציפורה איז געשטאנען מיט פארביסענע ליפן און האט געקוקט אויפן מאן. אז ער האט אנגעהויבן רייבן די קני האט זי אים געזאגט. אלכסנדר, רעד ניט וועגן קיבוץ. דו פארשטייסט אים ניט. דו ביסט עד היום א גלות-ייד. דער קיבוץ איז נישט קיין גערעכטיקייט און נישט קיין יושר און ניט קיין פרייהייט. דער קיבוץ איז א בית כנסת. מען לערנט דארט די תורה פון ארבעט, יגיעת כפיים. מען קען עס טאן מיט חשק, מען קען עס טאן לשמה, מען קען עס טאן מיט אן אויסרעכענונג אויף זיך דערהויבן ווערן א פירער, מען קען עס טון מיט אן אמת'דיגער ליבשאפט צו ערדארבעט, צוליב אסאך זאכן קען מען זיין אין א קיבוץ, פונקט ווי לערנען תורה, איינער האט געלערנט צוליב פרומקייט, איינער לשמה, איינער צוליב גדלות, געוואלט ווערן א רב, איינער צוליב א גוטן שידוך, קיינער פרעגט נישט צוליב וואס,

גאָט ליב אײַך מיט אײַער גאַסט, האָט זי געזאָגט, איך גיב אַ קוק, יאָ, איר גײט? עס איז מיר ליכטיק געװאָרן אין די אױגן. איך האָב געװוּסט, װי איר װעט זיך דערפֿרײען. עס איז גאָר אַן אַנדער יום-טובֿ, די משפּחה איז דאָ. ציפּורה האָט געשמײכלט מיט דאַנקבאַרקײט. שׂרה שיינגעלד האָט אַװעקגעשטעלט אױפֿן טיש די קנײדלעך און האָט געזאָגט, פֿופֿציק שטיק זײַנען דאָ פֿאַראַן.

איך וויל מעלדן ביים סדר אז איר האט זיי געמאכט. שרה שיינגעלד האט זיך שטארק איבערגענומען דערמיט און האט געזאגט, גברת ציפורה, אויב איר וועט פאטאגראפירן דעם סדר טיש, בעט איך אייך איר זאלט מיך טאקע פאטאגראפירן לעבן די קניידלעך. ציפורה האט א שמייכל געטאן, געוויס, מיר וועלן ניט פארלייקענען אייער ארבעט. גברת ציפורה, איר זאלט ניט מיינען אז איך בין א בארימערקע.

אוי האט ער משוגעת'ן, זיין טאבאק פון דער לולקע מוז ער אויסטרייסלען אין קיך אויף דער פליטע, זאג איך אים, טרייסל אויס אינדרויסן, וועסטו דאך העלפן דעם רבונו של עולם אויסטריקענען די בלאטע, שלאגט מען זיך אפ א גאנצן טאג די הענט ביי דער ארבעט און דערנאך בלייבט מען ביי גארניט, גארניט געטאן אויף דער וועלט זאל כאטש בלייבן א פאטאגראפיע, זי האָט אַ זיפֿץ געטאָן און זיך געלאָזט גײן צו דער טיר אױף ברענגען דאָס צװײטע שיסל קנעדלעך. אױפֿן װעג צום קיבוץ האָט שלמה שאַפּיראָ גערעדט צו יאיר. איר מײנט, אַז זײ גלײבן מיר ניט, אַז איך בין אַ ציגעלניק? זײ גלײבן מיר. נאָר עס קומט זײ אױס, אַז מען דאַרף אַ מענטשן אַ ביסל מאַטערן. האָבן זײ זיך צוגעטשעפּעט צו די צװײ פֿונט צוקער. איך האָב זיך גענוג אָנגעליטן פֿון די פּױלישע קנעפּלעך, זאָג איך אײַך, אַז אַ ייִד טוט אָן אַ קנעפּל, איז ער אױך אַ קנעפּל. ער דאַרף זיך צו עפּעס צוטשעפּען. עס האָט זײ אָנגעיאָגט אַ לאַסטװאָגן. יאיר האָט אַ רוף געטאָן דעם אָנטרײַבער, אַ יונגער בחור, װאָס איז געזעסן בײַם רעדל. עוזי! דער לאַסטוואָגן האָט זיך אָפּגעשטעלט, און יאיר מיט שלמה שפּיראָ זיינען אָן רייד אַרויף און צוגעפאָרן צום קיבוץ. ביסט געקומען אויף יום-טוב? האָט עוזי אַ פרעג געטאָן יאירן. יע, איך בין געקומען זען טל שרה. אַביבה איז אַוועקגעפאָרן אין שמש, האָבן מיר געמיינט, אַז זי פאָרט צו דיר. יאיר האָט אַ צי געטאָן מיט די אַקסלען, און עוזי האָט פאַרקירעוועט דעם שמועס אָן אַ זייט. אַ שיינער דאָרף טל שרה. זיי האָבן אויסגעבויט

יאיר האָט אויף אים אַ קוק געטאָן אומגעדולדיק און האָט געזאָגט, מיר וועלן גיין זוכן נחן. ווען זיי זענען אַראָפּ פון די פיר ברייטע טרעפּ פון עס-צימער וואָס פירן צום דרויסן, איז זיי נח אָנגעקומען אַקעגן. יאיר! האָט ער אויסגערופן, דו ביסט ניט אין שמש? איך בין ניט אין שמש, איך בין דאָ, האָט יאיר אַ שמייכל געטאָן. מיר זיינען געקומען צו אייך, האָט ער אָנגעוויזן אויף שפּיראָן. מיט דער פינפטער קשיא פון דער הגדה האט זיך שפירא אנגערופן און האט גלייך ארויסגענומען זיין פאפיר און האט דערלאנגט נח'ן. וואס שטייט דא? האט נח געפרעגט אין געאייל. ווער האט איצט צייט צו לייענען בריוו? ס'איז ניט קיין בריוו, ס'איז א פסק דין אויף שלמה שפירא. נח האט זיך א כאפ געטאן און האט אים דערלאנגט די האנט. או, שלום עליכם, האב אייך ערשט איצט דערקאנט, וואס מאכט איר? וואס הערט זיך מיט דער ציגעלניע? שלמה שפירא האט ניט געענטפערט, ער האט געדרייט מיטן קאפ און האט געמאכט מיט די הענט ווי איינער וואס האט א סך צו זאגן און ווייסט ניט פון וואס אנצוהייבן. נח האט אנגעהויבן לייענען אין פאפיר, ער האט א צי געטאן מיט די אקסלען, וואס איז דאס? וועגן טלטילא? ס'איז דאך שוין ניטא טלטילא! וואס ווילן זיי פון טלטילא? יאיר האט קלאר געמאכט נח'ן אין א פאר ווערטער, לויט די באריכטן פון טלטילא האט מען ביי שלמה שפירא געפונען צוויי קילא צוקער, נישט קיין געזעצליכער האנדל, איר ווייסט דאך. נח האט מיט פארוואונדערונג אנגעקוקט יאיר'ן און דערנאך שלמה שפירא און האט געזאגט דרייענדיג מיטן קאפ, אה, די צוויי פונט צוקער, איז וואס ווילן זיי מאכן פון דעם צוקער? ער האט צוגעלייגט א פינגער צו די ליפן, האט געטראכט א וויילע און האט געזאגט, איך פארשטיי שוין. די באריכטן הייסט עס, די באריכטן, אהא, יאיר האט געזאגט יע יע די באריכטן, מ'וויל אים נישט געבן קיין דערלויבעניש אויף א ציגעלנע, נח האט א לאך געטאן און האט אפגעווישט דעם שטערן, גיי ווייס, באריכטן שמאריכטן, גיי טרעף, צוויי פונט צוקער, אקסן, אמת'ע אייזלען. עס איז צוגעקומען צו זיי א חבר פון קיבוץ מיט אונטערגעשארענע וואנצעס, שוין געכאפט אין א גרויקייט. װער זײַנען די אָקסן און װער זײַנען די אײזלען? האָט ער איבערגעפֿרעגט מיט לאַכנדיקע אױגן. ער האָט געקוקט אױף יאירן, אױף נחן, אױף שאַפּיראָן, װאָס זײַנען געשטאַנען אַלע, װי זײ זאָלן דאַרפֿן איבערגײן צו פֿוס איבערן ים. אָ! האָט נח אַ האַלבע קרעכץ געטאָן, ס'איז עפּעס אַ מעשׂה מיט דעם ייִדן מיט אַ ציגעלנע! אײזלען, אמתע אײזלען! האָט ער זיך אַ קראַץ געטאָן אין קאָפּ. דער ייִד איז אַן עולה-חדש, געװען אין תּל-תּילע.

א צוק איז ביי אים אריבער איבערן פנים, ער האט עטליכע מאל אראפגעשלונגען די שפייעכץ, און דער גארגלביין אויפן האלז האט זיך ביי אים געהויבן ארויף און אראפ. זענט איר דאך א בן עיר! טא וואס שווייגט איר? ער האט אים דערלאנגט די האנט, און א היבשע וויילע זי צוגעהאלטן. אייך געדענק איך ניט, נאר אייער טאטן געדענק איך גוט. איך האב דאך זיינעם א גילדן געבראכט קיין ארץ ישראל. וואס הייסט עס האט יאיר א פרעג געטון, אז איך האב זיך געקליבן פארן קיין ארץ ישראל האט ער מיך געטראפן אין גאס און האט מיך אפגעשטעלט. דו פארסט טאקע? ער האט ארויסגענומען א גילדן, נא, זאגט ער, גיב עס אפ דארט אויפן ארט פאר ר' מאיר בעל הנס, זאל זיך מיינער א גילדן פארקייקלען קיין ארץ ישראל. איך האב אפגעגעבן, אה, איך געדענק אים זייער גוט אייער טאטן, שלמה שפירא האט אויפגעלעבט. הייסט עס אז איך בין טאקע שלמה שפירא, ניט קיין אפנארער, הא, האט ער געזאגט צו יאיר'ן, א ציגעלניק הא? ניט קיין אפנארער? יאיר האט א קוק געטאן אויף שפירא'ן, ער האט געזען ווי זיין פנים האט אויפגעלויכטן פון דער באגעגעניש מיט'ן בן עיר, אן עדות אז ער איז טאקע שלמה שפירא, ער האט איצט דערפילט דעם טיפן עלנד פון דעם מענטשן. ער האט צו אים געזאגט מיט א שפאס. הערט שפירא, מיר האבן שטענדיג געגלויבט אז איר האט געהאט א טאטן, נאר איצט ווייסט מען דאס אויף געוויס. נח האט אויסגעבעסערט יאיר'ן. עס איז טאקע גוט צו וויסן ווער א מענטש איז. עס שאדט ניט אז מען ווייסט. עס שאדט ניט. דורכ'ן הויכרעדער האט מען אויסגערופן, נח! נח! מיר ווארטן אין לייענצימער! נח האָט זיך אַן אײַל געטאָן אַװעקצוגײן און אין אײַלעניש געזאָגט צו שאַפּיראָן, איר בלײַבט דאָ צום סדר, דערנאָך, יע-יע, דערנאָך, מיטן פּאַפּיר, יע-יע, דערנאָך! און ער איז שנעל אַװעק אין לײענצימער. יאיר האָט דערפֿילט, אַז ער האָט אַראָפּגעקײַקלט פֿון זײַן געװיסן די צװײ פֿונט צוקער. ער האָט זיך געזעגנט מיט די צװײ ייִדן און האָט זיך געלאָזט גײן צוריק אין תּל-שׂרה. ער האָט זיך געאײַלט אַװעקגײן, כּדי ניט באַגעגענען אַבֿיבֿהס מאַמע. בײַם קײַלעכדיקן בלומענגאָרטן, װאָס איז געשטאַנען אין מיטן קיבוץ, האָט ער אָנגעטראָפֿן יעל, אַבֿיבֿהס חבֿרטע. זי האָט זיך מיט אים דערפֿרײט און האָט אים אַרומגענומען. יאיר, איך האָב געבענקט נאָך דיר! בחיי, איך האָב געבענקט נאָך דיר! דו מײנסט, מע דאַרף זײַן פֿאַרליבט אױף בענקען? ניט נײטיק! גלאַט אַזױ, מען בענקט. יאיר האט געלאכט. ער האט ארומגענומען יעל און זי איז אים געגאנגען באגלייטן צום טויער. ווען זיי זענען פארבייגעגאנגען לעבן דער שלאסעריי, האט עוזי א געשריי געטאן, ווארט יאיר, איך וועל דיך צופירן, ביסט דאך געווען מיין קאמאנדיר. ווער איז דער איד וואס דו ביסט מיט אים געקומען? איך האב אויף אים רחמנות געהאט. איך ווייס ניט פארוואס, נאר איך האב אויף אים רחמנות געהאט. איך ווייס ניט ווער ער איז, נאר. נאר. צוויי הונדערט פראצענט גלות ליגט אויף אים. ווער איז ער? ער איז אן עולה חדש. לעבן דער שלאסעריי איז געשטאנען נח'ס גראגער, דער אויטאמאביל וואס פלעגט פארהילכן דעם לאגער טאלטילע ווען נח פלעגט מיט אים אריינפארן. עוזי און יאיר זענען אריין אין דעם אויטאמאביל, יעל איז מיטגעפארן מיט זיי. איך האב גארניט צו די עולים האט עוזי געזאגט, אלע זענען צופרידן וואס זיי זענען דא, בין איך אויך צופרידן, נאר זינט זיי זענען אנגעקומען פיל איך דעם גלות, בחוש פיל איך אים, האט עוזי אנגעוויזן מיט דער האנט אויפן רוקן, ווי אויף דעם ארט זאל ער פילן דעם גלות. יעל האט אים א קלאפ געטאן איבער דער פלייצע און האט געזאגט, איך פיל גארניט, און איך האב ניט אויף זיי קיין רחמנות, מיין מאמע האט אויך געלעבט אין א געצעלט ווען זי איז געקומען קיין ארץ ישראל, איך האב אויף איר ניט קיין רחמנות. די מיידלעך פארשטייען גארניט, האט עוזי געזאגט און האט א קוק געטאן אויף יעל מיט ביטול. דיין מאמע איז א חלוצה און זיי זענען עולים חדשים, ס'איז א גרויסער חילוק, גאר א גרויסער חילוק. עוזי איז גערעכט האט יאיר גע'פסק'נט. יעל האט א דריי געטאן דעם קאפ אומצופרידן פון יאיר'ס באמערקונג. איך פארשטיי ניט דעם חילוק, אז מיין מאמע האט ניט געהאט וואס צו עסן איז זי געווען הונגעריג און די עולים העלפט די מדינה. אידעאלן זענען זייער א גוטע זאך, נאר אז מען דארף צוליב זיי הונגערן, איז מען פארט הונגעריג, אזוי פארשטיי איך. אין גלות איז זיי געווען שלעכט זענען זיי געווען חלוצים, ווען עס וואלט זיי געווען גוט וואלטן זיי ניט געווען קיין חלוצים. יעל האט זיך צוגעטולעט צו יאיר'ן און האט אים געזאגט. דו דארפסט מיט מיר מסכים זיין יאיר, איך האב דאך געבענקט נאך דיר. דער גראגער האט זיך מיט א טראסק אפגעשטעלט לעבן תל שרה, יאיר האט געוואונטשן זיינע באגלייטער א פריילעכן יום טוב און האט זיי געלאזט גיין צום פאלקס הויז. אויף דער טעראסע איז געשטאנען אלכסנדר. גוט וואס דו ביסט געקומען אויף יום טוב יאיר, שוין צוויי טעג אז איך בין דא, די גאנצע צייט געטראכט וועגן דיר, געוואלט דו זאלסט דא זיין. ווייס איך דאך.

זי וועט זיך ניט אַוועקרירן פֿון דאַנען צוליב קיין זאַך און צוליב קיינעם ניט. זי איז אַזוי ווי דער גלבוע, דו קענסט זי ניט אַוועקנעמען פֿון דאַנען. און מיר איז שווער צו זײַן אַליין. דער מאַמע אַרט ניט, אַבי זי איז אין קיבוץ. איך ווייס ניט, צו דאָס איז אמונה, צו דאָס איז משוגעת, צו דאָס איז ביידע זאַכן צוזאַמען. יעדער מאמין איז דאָך אַ ביסל משוגע. יאיר האט זיך צוגעהערט און האט געזאגט, אבא, איצט אז איך זעה די עולם ווייס איך אז די מאמע איז גערעכט, זיי זענען אזוי ווי פעדערן וואס דער ווינט האט זיי געבראכט, די מאמע האט עס ניט געקענט ליידן, זי וויל ניט זיין קיין פעדער אויפן ווינט. אלכסנדר האט א שמייכל געטון. ווען גאט האט ארויסגעטריבן די מענטשהייט פון גן עדן, האט ער זיי באלד באשטימט צו זיין פעדערן אויפן ווינט. מען קען דאס ניט אויסמיידן. ציפורה איז ארויסגעגאנען אויף דער טעראסע. זי האט א וויילע געקוקט אויפ'ן גלבוע און געזאגט, שרה שיינגעלד וויל זיך פאטאגראפירן מיט די קניידלעך, ס'איז א פרייד. מען האט דערלעבט א סדר אין תל שרה, קיינער וועט ניט פרעגן מיט וואס מען האט באצאלט דערפאר. זי האט אויך מסתם באצאלט גענוג, האט אלכסנדר איר געענטפערט אנגעכמורעט. מיר זענען ניט קיין זעמל מעל, האט ער צוגעגעבן, פארענדיגנדיג זייער פריערדיגן שמועס, און ער איז אוועק פון דער טעראסע.

איז ווי אזוי ווייסטו דאס? ציפורה האט דעם זון א קלאפ געטאן איבער דער האנט און האט געזאגט, הער אויף שפאסן יאיר, אט וועל איך דיר עס זאגן, אלכסנדר מיינט אויף אן אמת אז די גאנצע וועלט שטייט אויף כעמיע, דער קיבוץ איז גארניט, תל שרה איז גארניט, נאר כעמיע, מיט כעמיע וועט מען באפרוכפערן די ערד, מיט כעמיע וועט מען האבן וואסער און פייער, אלץ מיט כעמיע, אט פונקט ווי אין שניפישאק, מען האט געלערנט תורה, און תורה איז דער עיקר, און מען דארף מער גארניט. וואו מען וועט אוועקלייגן די תורה, דאס טראכט מען ניט, וואו וועט מען אוועקלייגן די כעמיע, דאס טראכט מען ניט, דערפאר זאג איך, ער שטעקט אין גלות. שטיפט זיך אפ מיט כעמיע. יאיר האט גע'פסק'נט שנעל. אימא, מען דארף תורה און מען דארף כעמיע און מען דארף תל שרה. פונקט ווי א מענטש דארף אויגן און אויערן און א נאז צום אטעמען. און ווען די אויגן זאלן זיך איינשפארן אז מען דארף נאר אויגן, אזוי ווי דו שפארסט זיך איין, וואלט ניט גוט געווען. ציפורה האט געדרייט מיט'ן קאפ אויף ניין. דיין טאטע פארשטייט ניט, און דו פארשטייסט ניט. דאס וואס מען דארף טאן היינט, דארף מען טאן היינט, דאס איז דער קיבוץ, דאס איז אויסבויען תל שרה, דאס איז זיך ארומפירן מיט שלומי שפירא און מיט שרה שיינגאלד, דאס איז לערנען זיי מעלקן די ציג, דאס דארף מען טאן היינט, און וואס מען וועט דארפן טאן אין הונדערט יאר ארום מיט דער כעמיע, דאס זאלן אונזערע אוראייניקלעך זארגן. יאיר האָט אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט און האָט געזאָגט, אימא, איך בין געווען אַ קצין, אַ קאָמאַנדיר. איך ווייס, אַז די שווערסטע זאַך איז, פֿאָלגן. אַז אַ בחור איז געקומען צו מיר און האָט געזאָגט, אַז בײַ זײַן שוועסטער איז חתונה און ער וויל אַוועקפֿאָרן אויף צוויי טעג אורלויב, האָב איך געוווּסט, אַז ער זאָגט מיר אַ ליגן, און איך האָב אים געגעבן אורלויב. און אז איינער איז געקומען האט מיר געזאגט אז ער דארף זיך טרעפן מיט זיין כלה און ער וויל אוועקגיין אויף צוויי שעה, האב איך געוואוסט אז עס איז ניט אמת און איך האב אים געגעבן אורלויב אויף צוויי שעה. דאס האב איך געטאן כדי זיי זאל זיין גרינגער דאס פאלגן.

זיי וועלן וויסן אז זיי זענען איין משפחה, אלע זענען זיי קינדער פון תל שרה, און יעדערער קריגט א נאזטיכל. דאס איז מיין ארבעט היינט. אזוי איז דאס מיין זון, האט ציפורה געזאגט מיט זיכערקייט, האט אים א קלאפ געטון איבער דער פלייצע און איז אוועק פון דער טעראסע. יאיר איז געבליבן אויף דער טעראסע, ער האט געטראכט וועגן זיין מאמע. זי איז א זעלנער,

מיר וועלן דא עסן פרישטיג, איך וועל אייך בארגן, האט ער געזאגט מיט א דינעם שמייכל ארום די ליפן. טאקע בארגן? האט צביה געזאגט, מיר האבן דאך אזוי אפגעשמועסט. לעווין האט זי גענומען אונטערן ארעם און האט געזאגט, מיידל, איר זאלט ניט טראגן צו שווער דעם חוב. מען מעג אמאל אנזעצן אויך. אלע מענטשן זענען אנזעצער. אן באנקראטן קען מען ניט לעבן.

די שפייזקארטע איז פון נעכטן, היינט איז גארניטא, ניט קיין פליישיגס און ניט קיין מילכיגס. רעדנדיק, האט זי געמעקט מיט א בלייפעדער איין שורה נאך דער אנדערער מיט די פארשריבענע מאכלים. צו וואס זענט איר אפן? איר האט דאך געקענט גלייכער גיין אביסל א שווים טאן אין ים.

וואָס האָט זיך אײַך הײַנט געחלומט? איך זע, אַז איר זײַנט נאָך אַלץ אין דעם חלום, האָט איר לעווין געזאָגט. זעט בעסער דעם מאכל מלכים, וואָס מען האָט אונדז דערלאַנגט. די קעלנערקע איז געשטאַנען פֿאַר זיי מיט אַן אויפֿגעלויכטן פּנים און געשטעלט אויפֿן טיש אַ צעשניטענעם הערינג.

מיין נאמען איז איילת, אינדערהיים האט מען מיך טאקע גערופן יענטל אבער דא הייס איך איילת. איילת איז א שטערן האט איר צינגין געענטפערט, און ווי שיין דו זאלסט ניט זיין ביסטו נאכאלץ ניט קיין שטערן. חוץ דעם איז איילת א הירשין, און ווי פלינק דו זאלסט ניט זיין ביסטו נאכאלץ ניט קיין הירשין. די קעלנערקע איילת האָט קענטיק הנאה געהאַט פֿון צינגינס שמועס מיט איר, זי האָט געשמייכלט און געשאָקלט מיטן קאָפּ. זי איז גרייט געווען אויסהערן אַלע דערקלערונגען וועגן איילת, נאָר צינגין האָט דערזען לעווינען מיט ציוויען און האָט זיך געלאָזט גיין צו זייער טישל. לעווין, זייער גוט, זייער גוט וואָס איר זענט געקומען. איך האָב מורא געהאַט, אַז די צפֿצפֿונית וועט אײַך ניט איבערגעבן. וועגן מיין טעלעפאן. וואס פאר א טעלעפאן? און וואס פאר א צפצפונית? האט לעווין געפרעגט פארוואונדערט. א פרוי האט מיר עפעס געענטפערט מיט אזא שטימעלע ווי א פויגל פישטשעט. לעווין האט א קניטש געטאן מיט די אקסלען. ניטא ביי מיר אזא פויגל. אברעמל צינגין האט געקייט די אונטערשטע ליפ, האט געזוכט אין ביכעלע מיט די פארשריבענע טעלעפאנען, און האט געזאגט אביסל אומזיכער, עס קען זיין אז איך האב גענומען לעווינסאן'ס טעלעפאן אנשטאט אייערן. הער א מעשה, זענט איר דאך אהער אראפגעפאלן פשוט ווי פון הימל. מארגן אינדערפרי וועלן מיר האבן א זיצונג. מארגן אינדערפרי איז יום טוב, איך האב צוגעזאגט ציוויען אז מיר פארן אין גליל. ס'מאכט ניט אויס, האט ציוויה געזאגט, איך קען פארן צוריק קיין תל אביב, איך וועל נאך כאפן אן אויטאבוס. לעווין האט שטארק א פאך געטאן מיט דער האנט, וואס עס האט באדייט אז וועגן דעם איז ניטא וואס צו טראכטן, און האט גערעדט צו צינגינען. וואס איז דאס פאר א געאייל? א יום טובדיגע זיצונג? ס'איז ניט קײן זיצונג, ס'איז אַ צרה, האָט צינגין אױסגעצױגן דאָס װאָרט צרה, און לעװין האָט פֿאַרשטאַנען, אַז די צרה איז טאַקע אַ צרה און מען דאַרף האָבן אַ זיצונג. ציװיה האָט פֿאַרשטאַנען, אַז די נסיעה אין גליל האַלט זיך אױף אַ האָר. זי האָט גענומען די צײַטונג, װאָס איז געלעגן אױפֿן טיש, און אָנגעהױבן אַרײַנקוקן. זי האט דערזען אן ארטיקל וועגן דעם באדייט פון פסח אין אלע דורות, האט זי זיך דערמאנט וועגן סאבינא'ס אנזאג און זיך גענומען לייענען. נאר דער מחבר איז איר געשטאנען אין וועג, ער האט ליב געהאט שווערע ווערטער, וואס סאבינא אליין וואלט זיי ניט פארשטאנען, און וואס זי האט זיי טאקע גערופן לשון קלוץ. קיין ווערטערבוך האָט זי דאָ ניט געהאַט, האָט זי אַרויסגענומען אַ בלייפֿעדער פֿון טאַש און האָט אונטערגעשטראָכן אַלע שווערע ווערטער, וואָס זי האָט ניט פֿאַרשטאַנען. זי האָט אַ טראַכט געטאָן, אַז עס איז גרינגער געווען אַרויסגיין פֿון מצרים, ווי איבערלייענען דעם אַרטיקל, און זי האָט זיך צעלאַכט. צינגין און אברהמל האָבן זיך אומגעקוקט אויף איר. גאָרניט, גאָרניט, האָט זי צו זיי געזאָגט, איך גיי דאָ אַרויס פֿון מצרים. די מענער האבן א שמייכל געטאן, און צינגין האט זי געטרייסט, מיר גייען אלע טאג ארויס פון מצרים שוועסטערקע. לעווין און אברעמל צינגין האבן גערעדט וועגן א קארידאר אין א פאבריק וואס איז אויסגעבויט געווארן מיט א שפאן שמעלער ווי דער פלאן איז געווען. לעווין איז געזעסן מיט אויפגעצויגענע ברעמען, ווי ער זאל אינגאנצן פארגעסן אן דער נסיעה אין גליל. אינמיטן דעם שמועס האט ער אנגענומען אברהמל'ן ביי דער האנט און האט אים געפרעגט, זאגט מיר, אין וואס גייט אייך? אין אויסגעפינען דעם שולדיגן, צי אין ברייטער מאכן דעם קארידאר? אברהמל האט מיט ברייט צעעפנטע אויגן א וויילע געקוקט אויף לעווינ'ן, דערנאך האט ער אים געענטפערט, מיר גייט אין איינשטעלן מען זאל אויספאלגן א באפעל. ער האט אויפגעדריקט א פויסט און אוועקגעלייגט די האנט אויפן טיש ווי א האמער. ער האט געוואלט מאכן א פויזע אין דעם שמועס. ער איז צוגעגאנגען צו ציוויען וואס ער האט זיך געפילט היימיש מיט איר זינט ער האט זי געזען אין לאגער טאלטילא און האט געזאגט צו איר שוועסטערל, איך וועל דיר דערציילן א מעשה. אמאל איז דער רבי ארויסגעפארן זיך זען מיט זיין ברודער. מען דארף זיך זען מיט א ברודער? אוודאי, האט אים ציוויע געענטפערט. האט טאקע דער רבי אויך אזוי פארשטאנען. ער איז געפארן. אויפן וועג האט מען אים פארהאלטן פאר א חתונה, ווייל די כלה איז געווען א יתומה. האט דער רבי נישט געקענט אפזאגן, איז ער געבליבן איבער דער חופה, און דערנאך איז ער געפארן ווייטער.

און צינגין האט אנגעהויבן דערציילן לעווינען ווי ער האט געטראפן ציוויען אין טאלטילא ווען זי איז אנגעקומען און זי האט מורא געהאט אז זי וועט קיינמאל פון לאגער ניט ארויס און וועט קיינמאל ניט זיין אויף יענער זייט פלויט. אבער ער האט די מעשה מיטן פלויט ניט פארענדיגט ווייל אין רעסטאראן איז אריין לעווינס זון אנגעטון אין א רעגן מאנטל כאטש עס איז אינדרויסן קיין רעגן ניט געווען, און א שווייס האט גערונען איבער זיין פנים ווי ער זאל נאר וואס ארויס פון נח'ס תיבה. צינגין האט זיך א לאז געטאן צו אים אנקעגן און האט געזאגט. סוף קאסעט אַכט, המשך קאסעט נײַן. האט אפגעווישט דעם שווייס פון פנים.